זאגט די הייליגע גמרא, דף ג' עמוד ב', אפאר שורות פון אויבן, ביי די צוויי פינטלעך. אונז האבן געהאט אין די משנה אז רבי אליעזר זאגט אז די זמן קרישמע גייט ביז סוף אשמורה ראשונה, און די גמרא גייט יעצט ברענגען א ברייתא וואס שמועסט אויס א מחלוקת מיט וויפיל משמורות די נאכט איז צוטיילט. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט ארבע משמורות הוי הלילה, די נאכט איז צוטיילט אין פיר משמורות דברי רבי אזוי לערנט רבי. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, וואס דאס איז מער אין איינקלאנג מיט די ברייתא וואס אונז האבן געהאט אויבן בשיטת רבי אליעזר, שלש, אז די נאכט איז צוטיילט אין דריי משמרות, מאי טעמא דרבי נתן, גייט די גמרא מסביר זיין פארוואס רבי נתן לערנט אז די נאכט איז צוטיילט אין דריי, דכתיב, שטייט א פסוק ויבא גדעון, ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה,

אבער פון די גמרא זעהט עס אביסל אנדערש, די גמרא זאגט לפניה ולאחריה, יא, יא, יא, מסכים, ורבי, ורבי מאי תיכונה, וואס איז די טייטש, דאס וואס שטייט אז כ'האב געהאט אשמורת התיכונה, אחת מן התיכונה שבתיכונות, פשט איז ס'געווען צוויי מיטעלסטע, ווייל רבי לערנט דאך אז ס'איז דא פיר, אז ס'איז דא פיר איז דא צוויי מיטעלסטע, און איינס פון די צוויי מיטעלסטע פון יענע תיכונה רעדט זיך די פסוק. ור' נתן, וואס וועט זיין ר' נתן'ס טענה? מי כתיב תיכונה שבתיכונות, תיכונה כתיב? שטייט דאך נישט תיכונה שבתיכונות, שטייט דאך תיכונה כתיב. בקיצור, מען קריגט זיך וויאזוי, צו די פסוק איז מוכרח אז ס'איז דריי, אדער מען קען אפלערנען די פסוק אפילו אויף א וועג אז ס'איז פיר. על כל פנים, ר' רבי האט זיך ארויסגעדרייט פונעם פסוק פון ויבא גדעון, אבער איך ווייס נאכנישט קיין טעם וואס בינדט אראפ רבי צו לערנען אז די נאכט האט פיר משמרות. מאי טעמא דרבי? אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי כתוב אחד אומר אונז האבן איין פסוק ווי דוד המלך זאגט חצות לילה אקום להודות לך איך דוד המלך איך בין אויפגעשטאנען האלב נאכט פשט איז אז פון ווען איך בין אויפגעשטאנען להודות לך צו טון צו טון מיין עבודה צו טון מיין עבודת השם און נאך געווען האלב נאכט איך האב נאך געהאט האלב נאכט ביז ביז צופרי וכתוב אחד אומר און א צווייטע פסוק זאגט קדמו עיני אשמורות אז ווען איך בין אויפגעשטאנען האב איך נאך געהאט צוויי אשמורות, קדמו עיני, איך בין איך בין אויף יא אשמורות און איך האב נאך צוויי אשמורות פון די נאכט, הא כיצד, וויאזוי ארבעט דאס? אלא מאי אז ארבע משמורות הוי הלילה, די נאכט איז צוטיילט אין פיר משמורות, פארוואס? ווייל זאגסטו איך האב נאך צוויי משמורות, זאגסטו אז איך בין אויפגעשטאנען ביי האלבע נאכט, די פשט איז אז די נאכט איז איז איז צוטיילט אין פיר אשמורות און איך האב נאך צוויי אשמורות אויף צו זיין. כ'גיי נאך האבן די זעקס שעה, די זעקס שעה וואס איז מיר נאך געבליבן ביי חצות הלילה, מיינט אז איך אז ס'אנטהאלט צוויי משמורות, און די צוויי משמורות גייט אויסקומען אז ס'איז דריי שעה איטש משמורת, און צוזאמען האב איך פיר משמורות. יא. ור' נתן, לכאורה די גמרא האט דאך געברענגט א שטארקע ראיה. איז רבי האט דאך געברענגט א שטארקע ראי' ורבי נתן סבר לה כרבי יהושע, רבי נתן גייט לערנען אזוי ווי רבי יהושע, דתנן רבי יהושע אומר רבי יהושע זאגט עד שעה עד שלש שעות אז אז די אז די זמן קריאת שמע א מענטש קען ליינען קריאת שמע ביז איז ביז דרײַ שעה אין טאג פארוואס שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות דער קע סתם א מענטש איז אויף שוין ביים עלות איך דארף גיין ארבעטן איך דארף גיין מאכן פרנסה א קעניג א קעניג קען זיין באקוועם ער קען אריין שלאפן ביז ווען שלאפט א קעניג אריין ביז דרײַ שעה אין טאג זיבן אכט און נײַן יא. איז אבער שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות און ס'הייסט נאך אלץ ובקומך, איינמאל א קעניג שטייט דעמאלטס אויף הייסט נאך ובקומך, קען איך נאך ליינען קריאת שמע ביז דעמאלטס? וואס האט עס מיט אונזער שמועס? פשט איז אזוי, אונז רעדמיר דאך פון דוד המלך, דוד המלך איז א קעניג, ווען דוד המלך זאגט אז איך האב נאך, אז איך האב נאך, אז איך בין אויפגעשטאנען ביי האלבע נאכט, גיימיר יעצט מאכן א חשבון אז ער רעדט, פון מיין סטענדערט, איך בין א קעניג, לויט אנדערע מלכים, ווען זיי, ווען, ביז ווען זיי שטייען אויף, און וויפיל איך וואלט געהאט די רעכט אריינצושלאפן, גייט די גמרא יעצט זאגן אזוי, שית דליליא, האב איך יעצט זעקס שעה, ער איז אויפגעשטאנען ביי חצות, יא, סא שית דליליא, האב איך נאך זעקס שעה פון די נאכט, ותרתי דיממא, און צוויי, מתחילת שעה שלישית, דער קעניג הייבט אן אויפשטיין אין די דריטע שעה, סא, לייג, גיי איך יעצט צולייגן צוויי שעה. פון יממא וואס איך וואלט געקענט וואס דוד המלך וואלט נאך געקענט שלאפן אלץ בן מלך אבער די שתי משמרות יא די רגע איך האב עס איך האב עס עקספענדעד איך האב עס געמאכט אכט שעה יעצט און לויט די שיטה לויט די שיטה פון פון פון פון רבי אז ארבע משמרות הוי הלילה יא דארף איך האבן פיר שעה אין יעדע משמרת סאו די רגע איך האב עס יעצט עקספענדעד איך האב געמאכט פון צוועלף ביז ביז

איז נאר א משמורה און א האלב, ווייל א משמורה וועט זיין פיר שעה, ווייל די נאכט איז צוטיילט אין דריי, איז משמורה ופלגא, ער קען נאך אלץ זאגן קדמו עיני אשמורות, ווייל איך בין טאקע אויף נאר אנדערטהאלב משמורה, באט ס'הייסט ס'הייסט ווי צוויי, איך קען עס רופן משמורות. אז אונז האמיר געברענגט איין מימרא פון רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי, ברענגט אונז די גמרא נאך א מימרא אפילו ס'האט נישט דירעקט א שייכות מיט אונזער שמועס, ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת, ווען דו שטייסט ביי די לוויה פון א מת זאלסטו נישט זאגן קיין זאכן נאר וואס האט א שייכות לענין, אמר רבי אבא בר כהנא לא אמרן, די הלכה איז נישט געזאגט געווארן אלא בדברי תורה, ווען דו רעדסט פון דברי תורה איז דא א פראבלעם פון לועג לרש, אז דער די מת קען דאך נישט לערנען און ס'איז אזוי ווי דו מאכסט חוזק פון אים, ער קען נישט טון די מצוה און דו קענסט יא טון די מצוה ממילא זאלסטו עס נישט טון, אבל מילי דעלמא דו רעדסט סתם דברים בעלמא איז לית לן בה האב איך נישט קיין פראבלעם ווי רשי זאגט אין גנאי למחריש נישט בעצם קיין בושה ווען ווען דער מענטש שווייגט ווען א מענטש רעדט מילי דעלמא איז אפשר אפילו בעסער ווען ער שווייגט ממילא איז נישט קיין בושה פארן מת אז ער קען נישט פארטיסיפעיטן אין די קאנווערסעישן ממילא קענסטו זאגן וואס דו ווילסט ואיכא דאמרי אמר רבי אבא בר כהנא לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה אפילו ביסט א גרויסער למדן און דו ווילסט דא זאגן דברי תורה זאלסטו נישט רעדן פון זאכן וואס האט נישט קיין שייכות לענין, זאלסט נאר רעדן מענינו של מת, וכל שכן מילי דעלמא, און לויט דעם עט די טעם זיין נישט אלס לועג לרש, מילי דעלמא האט נישט קיין לועג לרש, נאר די טעם עט זיין ווייל דו דארפסט אים מספיד זיין, האסטו א חיוב פון עוסק זיין בהספדו, אדער איז דא וואס זאגן די ריטבא אז דער מת הערט און ס'איז אים מצער ווען מ'רעדט פון זאכן וואס איז שלא לענין וואס האט נישט מיט אים קיין שייכות.

ניין, די גמרא פרעגט יא. טשולדיגטס, ודוד, בפלגא דליליא הוה קאי, דו האסט געזאגט ער איז אויפגעשטאנען האלב נאכט, מאורתא הוה קאי איז דאך אויפגעשטאנען פון אנהייב נאכט, דכתיב שטייט א פסוק קדמתי בנשף ואשועה איך בין אויפגעשטאנען ביי נשף, און די גמרא גייט טייטשן אז נשף מיינט ווען ס'ווערט נאכט, ממאי דהאי נשף אורתא הוא פון ווי ווייס איך אז נשף מיינט נאכט, דכתיב שטייט א פסוק בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה, זע איך דאך קלאר אז די טייטש פון נשף איז ערב יום, ממילא האמיר לכאורה א סתירה אין פסוקים, דא זאגט דוד המלך. אז ער איז אויפגעשטאנען ביי חצות, און דא זאגט דוד המלך ער איז אויפגעשטאנען אנהייב נאכט, און די גמרא גייט אויפקומען מיט פארשידענע תירוצים וויאזוי צו סאלוון די פראבלעם. ווען איז געשלאפן? כ'ווייס נישט. אמר רב אשי, און די תירוץ גראדע גייט מען טרעפן ווען ער איז געשלאפן. אמר רב אושעיא אמר רב אחא, הכי קאמר, אזוי האט דוד המלך געזאגט, מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה. ווי רשי לערנט, מיינט עס אז. אוודאי בין איך אויפגעשטאנען ווען ס'איז געווארן נאכט, און ווייל איך בין אויפגעשטאנען ווען ס'איז געווארן נאכט, סטרעסט דוד המלך אין א אנדערע פסוק אז ביי חצות הלילה בין איך אייביג אויף געווען, פארוואס ער ברענגט ארויס ברענגט עס ארויס אויף חצות, אפשר חצות איז אן עת רצון, ס'איז נאך אלץ דא אן ענין צו זאגן איך בין אויף ביי חצות, אבער יענץ איז נישט געווען די צייט ווען ער איז אויפגעשטאנען, אזוי זעט אויס פון רש י, אנדערע לערנען די רשש אז דוד המלך מיינט צו זאגן קדמתי בנשף, אסאך מאל בין איך אויפגעשטאנען טאקע ממש אנהייב נאכט, אבער ווען ס'קומט צו חצות דעמאלטס איז שוין געווען א זאך וואס. כ'בין אייביג אויפגעווען מעולם, ווי די גמרא זאגט אז חצות בין איך קיינמאל נישט פארשלאפן. ס'איז אביסל אנדערש ווי רש י, באט ס'נאך א פשט וואס מ'קען וואס מ'קען דא לערנען. רבי זירא אמר, רבי זירא זאגט, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס האט ער געדרימלט, און ווי רש י זאגט אז ער האט געלערנט, ער האט געדרימלט איבער די גמרא, ווייל נישט איז דאך אינטערעסאנט, וואס מיינט קדמו עיני אשמורות, אדער קדמתי בנשף, וואס וואס העלפט עס מיר, גיי שלאפן, סתם אויף צו דרימלען איז נישט קיין מעלה, זאגט רש י, מיינט צו זאגן אז ער האט געדרימלט און געלערנט, געדרימלט און געלערנט, מכאן ואילך היה מתגבר כארי האט ער זיך אויפגעפרישט, דא שוין פארענטפערט דיין קשיא ווען ער האט געשלאפן, היה מתגבר כארי האט זיך אויפגעפרישט און איז געגאנגען לערנען, רב אשי אמר עד חצות לילה. היה עוסק בדברי תורה, האט ער עוסק געווען בדברי תורה, און מכאן ואילך בשירות ותשבחות, אזוי ווי די פסוק זאגט, חצות לילה אקום להודות לך, אז דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א נייע עבודה פון להודות. יעצט קומט די גמרא צו די פירוש המילות, אונז האמיר אונז האמיר אוועקגעשטעלט אז די ווארט נשף קדמתי בנשף מיינט ווען ס'ווערט נאכט, ונשף אורתא, מיינט דען נשף ווען ס'ווערט נאכט הא נשף הא נשף צפרא? כ'וועל דיר ברענגען אן אנדערע פסוק ווי די טייטש פון נשף וועט מיינען ווען ס'ווערט צופרי דכתיב שטייט א פסוק ויכם דוד מהנשף ועד הערב דוד האט געשלאגן דעם שונא וואטעווער די פסוק דארט רעדט זיך למחרתם פונעם מארגענדיגן טאג וואס זיי זענען אנגעקומען אויף דעם פלאץ פשט סאו לאמיר זאגן מ'איז אנגעקומען דא זונטאג איז פון מאנטאג צופרי ביז מאנטאג נאכט האט דער שונא געכאפט פעטש. מאי לאו מצפרא ועד ליליא, ווען איך רעד פון נשף ועד הערב מיינט עס פון צופרי ביז ביינאכט וועט אויסקומען אז נשף מיינט צופרי. זאגט די גמרא לא מאורתא ועד אורתא, לאמיר זאגן די מלחמה האט זיך אנגעהויבן זונטאג נאכט האט זיך געענדיגט מאנטאג נאכט, זאג איך דאך מהנשף ועד הערב. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, אויב דו רעדסט פון די זעלבע טיים סטעמפ אינעם טאג, ביידע רעדט זיך פון ביינאכט, פון זונטאג נאכט ביז מארגן נאכט, לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב, וואס טוישסטו לענגוויטש, וואס טוישסטו שפראך, רעדסט דאך פון די זעלבע זאך, פארוואס זאגסטו מנשף עד ערב, קענסט דאך זאגן אדער נשף נשף אדער ערב ערב, אלא אמר רבא, די גמרא פאלט טאקע אפ, אז תרי נשפי הוו. אז ס'איז דא צוויי סארטן נשפים, נשף מיינט ווען א זאך טרענזישענט, ווען א זאך איז קפץ ועלה זאגט רשי, ווען א זאך גייט פון איין פון איין מציאות צום אנדערע מציאות, און דאס איז יעדע צופרי איז איז שפרינגט אוועק די נאכט און ס'ווערט טאג, און יעדע ביינאכט שפרינגט אוועק די טאג און ס'ווערט נאכט, און ביידע ליגט אין די ווארט נשף, תרי נשפי הוו, נשף ליליא ואתי יממא, נשף יממא ואתי ליליא, ממילא אלע פסוקים שטימען. פרעגט די גמרא א שאלה אזוי, אונז האמיר געזאגט אז דוד המלך איז אויפגעשטאנען ביי חצות, פשט איז אז ער האט געוואוסט ווען חצות איז, דוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת, האט דען דוד המלך געוואוסט ווען ס'איז האלבע נאכט, השתא משה רבינו לא הוה ידע, משה רבינו אליין האט נישט געוואוסט דכתיב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מאי כחצות, פארוואס כאפט אן משה רבינו די לשון כחצות, אילימא דאמר ליה קודשא בריך הוא כחצות אז ער זאגט פשוט נאך. די נבואה וואס ער האט באקומען פונעם אייבערשטן קען דאך נישט זיין ווייל מי איכא ספיקא קמי שמיא, דער אייבערשטער האט זיכער געזאגט בחצות, אלא דאמר ליה בחצות, ואתא איהו ואמר כחצות, און משה רבינו געטוישט, אלמא מספקא ליה אז ס'האט אים אז ער אליין האט נישט געוואוסט, די תוס' איז מסביר אז ער וואלט געקענט זאגן בחצות און ווען ס'וועט געשען דעמאלטס איז חצות און ווייל דער אייבערשטער ווייסט, באט משה רבינו האט נישט געוואלט זאגן א זאך וואס ער ווייסט נישט, אויב איך קען נישט פינפוינטן און זאגן ווען ס'איז חצות ווען ס'איז חצות גיי איך זאגן כחצות. זאגט די גמרא, אלמא מספקא ליה ודוד הוה ידע האט דען דוד המלך געוויסט? ענטפערט די גמרא אז יא, דוד סימנא הוה ליה, דוד האט געהאט א סימן, דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, דוד המלך האט געהאט א פידל, כיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית, ווי רשי איז מסביר די לאך פונעם פידל איז געווען אויסגעדרייט אין ריכטונג פונעם רוח צפונית, און ונושבת בו, די רוח צפונית האט אריינגעבלאזן, מנגן. מאליו, און ס'האט געזינגען פון זיך אליין מיד היה עומד ועוסק בתורה, עד שעלה עמוד השחר, די עמוד עומד ועוסק בתורה איז אביסל אין סתירה וואס אונז האמיר אויבן געזעהן אז פון חצות איז געווען שירות ותשבחות, ס'קען זיין ס'שטימט מער מיט די מהלך פון מתגבר כארי, דארט זאגט נישט די גמרא וואס ער האט געטוהן מתגבר כארי, דארט לויט די מהלך האט ער געלערנט, אנדערע זאגן ס'גייט ארויף אויף תהלים, וואס תהלים קען מען אויך רופן סיי שירות ותשבחות, און סיי תורה, איך האב אמאל געזען א אינטערעסאנטע גמרא צוגעצייכענט, איך מיין פון ר' חיים קניעווסקי, אז די גמרא זאגט ערגעץ א כינור מאכט שלאפן, כינור איז אזא סודינג קלאנג וואס שלעפט איין א מענטש, און דוד המלך האט דא געשטעלט דעם כינור פאר א וועקער זייגער ווייל ער האט זיך געוואלט מתגבר זיין אז פארקערט אז אפילו איך האב די נסיון פון צוריק גיין אין בעט איז ניין. אזא פשט האב איך אמאל געזען. עד שעלה עמוד השחר, און דוד המלך'ס עוסק בתורה זיין איז אנגעגאנגען ביז צופרי, כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל, ס'איז געווען אזוי, ער איז דאך געווען א קעניג, ער האט דאך געפירט א לאנד, איז די קאבינעט מיטינג צו פירן די לאנד איז געווען יעדן צופרי, ווען ער האט געדאווענט? כ'ווייס נישט, זעט אויס אז מ'האט נאכנישט געדאווענט דעמאלטס. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, האבן זיי געזאגט צו אים אזוי, און פארשטייט זיך אז די מעשה וואס איך דערצייל יעצט איז געווען איין מאל, און איין מאל פון די זיצונגען ווען די חכמי ישראל האבן זיך צוזאמען געזעצט האבן זיי אים געזאגט אזוי, אדונינו המלך, אונזער קעניג, עמך ישראל צריכין פרנסה, מען דארף האבן פרנסה, וואס טוט מען מיט די עקאנעמי? אמר להם האט ער געזאגט לכו והתפרנסו זה מזה מזה, קאפיטליזם, איינער זאל עפענען א געשעפט די צווייטער זאל איינקויפן ביי אים און מען מאכט פרנסה, אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי, ווען דו האסט אביסל קענסטו נישט פון דעם פראוויידן אסאך, דער ארי דארף אסאך, ואין הבור מתמלא מחוליתו ווי רש"י איז מסביר אז ווען דו האסט א דו בארסט א לאך, דו גראבסט א גריב. און נאכדעם וועסטו נעמען דעם זעלבן בערגל וואס דו האסט יעצט ארויסגענומען און צוריק לייגן, וועסטו זען אז ס'פילט זיך נישט אן, ווייל ערגעץ וואו ווערט פארשווינדן א געוויסע פראצענט פון די זאמד ווערט פארשווינדן אויך, דו נעמסט פון מיין טאש און דו געבסט פארן ארעמאן, ס'גייט נישט ארבעטן, ס'גייט נישט זיין גענוג. אמר להם, האט ער געזאגט, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, גייטס האלטס מלחמה, יעדער איינער ווייסט אז ווען איז אמעריקע ארויס געקראכן פון די גרעיט דיפרעשאן? ווען מ'איז געגאנגען אין מלחמה אין ניינטין טערטי ניין, גאנץ אמעריקע האט זיך גענומען ארבעטן פארן קריג איז געווארן א אן עקאנעמי האט מען געקענט אויף דאס פארשטייט זיך א ווערטל לכו פשטו ידיכם בגדוד מיינט גיי נעם רויב פונעם שונא און די דזשאסטיפיקעישאן פון די מלחמה זאגן די מפרשים איז געווען ווייל מען טרעפט אין פסוקים פון נ"ך אז די גדוד זענען געווען גדוד עמלקים, זיי פלעגן באגנבענען אין ערי יהודה, זענען געווען טראבל מעיקערס, מען האט זיי פשוט געדארפט מסדר זיין, און ממילא האט ער געזאגט גיי נעם פון די וואס גנבענען פון אונז. איינמאל מען גייט אין מלחמה, זאגט די גמרא איז דא דריי סטעפס אין בעפארגרייטונג פון מלחמה, מיד יועצין באחיתופל, אחיתופל איז געווען א יועץ, וואס האט געגעבן תכסיסי מלחמה ונמלכין בסנהדרין זאגט רש"י כדי שיתפללו עליהם מען גייט צום גוטן איד וואס זאל וואס זאל דאווענען פאר זיי ושואלין באורים ותומים זאגט רש"י אויב מען גייט מצליח זיין און די אורים ותומים האט געקענט פאראויס זאגן צו מען גייט זען סוקסעס אין די מלחמה אדער מען גייט נישט זען סוקסעס אין די מלחמה און ווי די ווארט איז אז אפילו מען האט געהאט די אורים ותומים וואס האט מיך געקענט געבן א פארקעסט צו די מלחמה גייט מצליח זיין צו נישט, האט מען נאך אלץ געדארפט צוקומען צו די תפילה פון די סנהדרין. אמר ר' יוסף, ר' יוסף זאגט, מאי קרא, ווי האב איך א פסוק אז די דריי זאכן זענען אין סדר אין בעפארגרייטונג פון א מלחמה? דער פסוק זאגט אזוי, ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב, סאו די פשוטו של מקרא גייט טייטשן ואחרי אחיתופל נאכדעם וואס אחיתופל איז געשטארבן איז בניהו בן יהוידע און אביתר זיי צוויי זענען געווען די יועצים פארן קעניג דוד ושר צבא למלך און ווער איז געווען זיין גענעראל יואב אבער די גמרא דרש'נט עס אביסל אנדערש אחיתופל זה יועץ אחיתופל האט געגעבן עצות פארן מלחמה אזוי שטייט אין פסוק ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האל אלהים. און בניהו בן יהוידע וואס איז געווען א אב בית דין זאגט רש"י ער איז געווען די הויפט פון סנהדרין זה סנהדרין, פשט איז אז פאר א מלחמה איז מען זיך געגאנגען איז מען געגאנגען נעמען א ברכה פון סנהדרין זאל מתפלל זיין ואביתר אלו אורים ותומים ווייל רש"י זאגט אביתר איז געווען א ער איז געווען א כהן גדול און פאר די מלחמות פלעגט מען גיין צום כהן גדול וואס ער איז געווען דער שואל דער כהן גדול פרעגט פלעגט פרעגן פונעם אורים ותומים איז האמיר דא דעם רמז.

זיי שניידן זייערע רייד, זיי האבן א מורא'דיגע, די אורים ותומים האט געגעבן זייער קלארע ענטפערס, פלתי שמופלאים בדבריהם, די רעזאלט וואס דו האסט געהערט פונעם אורים ותומים איז געווען מופלא, ס'איז געווען וואונדערליך, ואחר כך שר צבא למלך יואב, נאכדעם האט האט דער שר צבא, דאס איז די גענעראל, געקענט גיין אויספירן זיינע פליכטן פון גיין אין מלחמה, איין קליינע ווארט, ס'האמיר גערעדט וועגן חצות, ס'איז דא א באקאנטע.

סאו וואס מיינט חצות? ווי איז דער ווי איז דער מיטלפונקט? האט אים רבי חיים געענטפערט אז וואס מיינט שטארבן? א מענטש שטארבט נישט. איין איין סעקונדע האב איך געלעבט, און די נעקסטע סעקונדע בין איך טויט. ס'נישט דא קיין חלות, ס'נישט דא די מיטלסטע פוינט וואס יעצט איז די מאמענט פון שטארבן, ממילא ווען ס'קומען די בכורים צו שטארבן איז עס אויך געווען איין סעקונדע האט מען געלעבט, און די נעקסטע סעקונדע האט מען געשטארבט, און יענץ איז געווען, יענץ האט דער אייבערשטער געקענט מכוון זיין אז עס זאל זיין בחצות כחצות. ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.